בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף לא, ביי בנ דף לד א עמוד א', אינמיטן פון די עמוד ביי די נייע פרק ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, אונז האמיר געזען די ערשטע משנה פון די מסכתא, המקנא לאשתו, ר' לעזער אומר מקנא לה על פי שניים ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו, רב שי' אומר מקנא לה על פי שניים, ומשקה על פי שניים, פשט מ'האמיר געזען א מחלוקת, וויפיל עדים דארף מען האבן אלס די עדי סתירה? האט מען געזען רבי לעזער האט געהאלטן אז ס'איז גענוג אן עד אחד, און רב שיע האט געזאגט ניין, מען דארף האבן צוויי עדים, איז זאגט יעצט די הייליגע משנה, מי שקינא לאשתו ונסתרה, איינער וואס האט מקנא געווען פאר זיין פרוי, און ס'איז געווען צוויי עדים, צוויי עדי קינוי, און שפעטער האט זיך די פרוי באהאלטן, איז אפילו שמע מעוף הפורח, אפילו ס'איז נישט געווען קיין צוויי עדים וואס האבן געזען אז ער האט זיך באהאלטן, נאר ס'איז געווען איין עד, און די עד איז לאו דווקא קיין כשר'ע עד, נאר אפילו א פרוי, אפילו א פסול'ע עד, וואס דאס ווערט גערופן א עוף הפורח, פשט, כלפי בית דין הייסט אן עד אחד ווי א פייגל וואס פליעט, ס'האט נישט קיין שום חשיבות פון קיין עדות, איז פון דעסט וועגן האלט ר' לעזער אז ביי עדי סתירה דארף מען נישט קיין כשר'ע עדות, נאר א עד אחד איז גענוג, און ממילא זאגט ר' לעזער, יוציא ויתן כתובה, דברי ר' לעזער, און יוציא ויתן כתובה מיינט, אדער ער טרינקט אן די פרוי, און אז ער וויל איר נישט אנטרינקען די מי סוטה, דארף ער איר גט'ן, און ער דארף באצאלן כתובה, ווייל די פרוי קען שרייען, איך בין געווען מסכים צו טרינקען, דו האסט מיר נישט געוואלט אנטרינקען, אז דו האסט נישט געוואלט דארפסטו באצאלן כתובה. אזוי זאגט ר' לעזער. רב שי' אומר, רב שי' קריגט זיך, רב שי' האלט, אז דארט וואו ס'איז נישט געווען צוויי כשר'ע עדים אויפ'ן סתירה, ווערט נישט די פרוי א סוטה, און די מאן דארף איר נישט גט'ן, נאר וואס דען? זאגט רב שיע, עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה, און ווי רש"י איז מסביר רב שיע אזוי, רב שיע רעדט דא פון די זעלבע ציור פון ר' לעזער, פשט דא רעדט מען פון א ציור וואס איז געווען צוויי עדים אויפן קינוי און ס'איז נישט געווען קיין עדי סתירה, און ממילא זאגט רב שיע אז דערווייל דארף די מאן נאכנישט גט'ן זיין פרוי, אבער וואס. טאמער עס העט זיך ווייטער ציען עד כדי כך אז ישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה, פשט די פרויען וואס וועבן צאם שטריק ביינאכט לאור הלבנה, און אין אנדערע ווערטער מיינט עס די פרויען וואס יענטעווען ארום און רעדן לשון הרע צווישן זיך ביינאכט, ווען זיי'לן אנהייבן רעדן אז די פרוי דא איז א סוטה אז זי זינדיגט, דעמאלטס טוישט זיך די זאך. פארוואס? ווייל אונז האמיר שוין געזען אז מען דרשנ'ט פון פסוק וטהורה אז אפילו ביי א ציור וואס איז געווען געהעריגע עדי קינוי געהעריגע עדי סתירה אבער טאמער ס'איז ישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה טאמער ס'איז ארויס א שמועה אויף די פרוי אז די פרוי איז א סוטה אז זי איז א זונה טרינקט זי נישט קיין מי סוטה אזוי האט מען געזען דרשנ'ט מען פון די ווארט וטהורה און ממילא זאגט רב שיע אז דארט וואו ס'איז נישט געווען קיין עדי סתירה אבער ס'איז ארויס א שמועה אויף די פרוי אז די פרוי איז א זונה דעמאלטס איז מען מייעץ פאר די מאן זאלסט איר גט'ן, באצאל איר כתובה און גט איר. פשט ער מוז נישט, אבער חזל האבן געזאגט פאר די מאן, יעצט איז די צייט, ווילאנג ס'איז נישט ישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה, ווילאנג מען רעדט נישט, ווילאנג מען שמועסט נישט, זאגט ר' יהושע אז היות עס איז נישט געווען קיין עדי סתירה, דארף די מאן איר נישט גט'ן, אבער ברגע מען שמועסט שוין, דא זאגט ר' יהושע איז א גלייכע זאך אז די מאן זאל איר גט'ן. זאגט די משנה יעצט ווייטער, אמר עד אחד, אני ראיתיה שנטמאת. טאמער, נאכדעם וואס ס'איז געווען עדי קינוי, נאכדעם וואס ס'איז געווען עדי סתירה, קומט אן עד אחד, און דער עד אחד זאגט, איך האב קלאר געזען ווי די פרוי האט געזינדיגט, דעמאלטס, לא היתה שותה, האט די פרוי נישט געטרינקען די מי סוטה, ווייל, ווי אונז האמיר שוין געזען, און מיר גיימיר זען, אז מען דרשנ'ט פונעם פסוק וואס שטייט ועד אין בה, אז ווען ס'איז דא אן עד אחד וואס דער עד אחד זאגט ער האט קלאר געזען ווי די פרוי האט געזינדיגט, זאגט אונז די תורה מען גלייבט די עד אחד, און ממילא פעלט נישט אויס די פרוי זאל טרינקען מי סוטה, נאר מען נעמט אן אז זי האט טאקע געזינדיגט, זי איז אסורה לבעל ולבועל און דער מאן גט איר אן א כתובה, זאגט די משנה, ולא עוד, אלא אפילו עבד, אפילו שפחה, הרי אלו נאמנים אף לפסלה מכתובתה, פשט אפילו א עבד אפילו א שפחה, פשט, נאכדעם וואס די תורה זאגט מען דארף נישט צוויי עדים, איז שוין נישט קיין נפקא מינה ווער דער עד אחד איז צו ס'איז א מאן צו ס'איז א פרוי, צו ס'איז א עבד צו ס'איז א שפחה, יעדער איז נאמן עדות צו זאגן אז די פרוי האט געזינדיגט, און ברגע וואס כ'האב אזא עד אז די פרוי האט געזינדיגט, טרינקט זי נישט קיין מי סוטה, און זי גייט ארויס אן א כתובה. זאגט אבער די משנה אז ס'איז דא געוויסע סארט פרויען וואס האבן זייער פיינט דאס פרוי, און ממילא אפילו טאקע אונז האמיר א לימוד פון א פסוק אז מ'גלייבט אן עד אחד אז די פרוי האט געזינדיגט, איז ביי די רשימה פון פרויען וואס מען גייט דא זעהן, גלייבט מען זיי אויך, פשט, די טאמער זיי'לן קומען עדות זאגן די פרוי האט געזינדיגט העט די מאן דארפן גט'ן, אבער נישט לענין כתובה, פשט חזל האבן געזאגט אז לענין כתובה העט מען זיי נישט גלייבן מן התורה גלייבט מען זיי, אבער חזל האבן מחמיר געווען לענין כתובה העט מען זיי נישט גלייבן, פארוואס ווייל דא הערשט אזא שנאה, וועלכע פרויען? זאגט די משנה, חמותה, א שוויגער האט פיינט א שניר, ווייל די שוויגער ווייסט אז נאכדעם וואָס איר מאַן העט שטאַרבן, העט דער זון ירשענען אַלעס, און די שניר העט זיצן אַן אויבן פון די געלט, און זי קריגט גאָרנישט, און ממילא אַ שוויגער האָט פיינט אַ שניר, און די זעלבע זאַך בת חמותה, פּשט, די מאַנס שוועסטער, אַ שוועגערן, האָט אויך פיינט די שוועגערן, ווייל זי ווייסט אויך, אַז ווען איר טאַטע העט שטאַרבן, העט איר ברודער ירשענען דאָס גאַנצע געלט, און די שוועגערן העט זיצן אַן אויבן פון די געלט, און זי העט גאָרנישט קריגן, און די זעלבע זאַך וצרתה, צוויי פרויען וואָס זענען חתונה געהאַט מיט דער זעלבער מאַן, האָט אַלעמאָל איינע פיינט די אַנדערע, און די זעלבע זאַך ויבמתה, יבמתה איז טייטש אַ שוועגערן, ס'טייטש לאָמיר זאָגן, אז ראובן האט חתונה געהאט מיט א פרוי, איז שמעון'ס פרוי הייסט פאר ראובן'ס פרוי יבמתה, פארוואס? ווייל טאמער ראובן וועט שטארבן, העט שמעון איר דארפן מייבם זיין, איז פשט ביידע גייען זיין חתונה געהאט מיט די זעלבע מענער, וואס אזוי ווי מען האט געשמועסט, צרות האבן זיך פיינט, צוויי פרויען פון איין מאן האבן זיך פיינט, ממילא שוועגערנס האבן זיך פיינט, און די זעלבע זאך ובת בעלה, א פרוי וואס האט חתונה מיט א מאן און די מאן האט קינדער פון פריערט, איז בדרך כלל האט די קינד פיינט די שטיף מאמע, ווייל זי שפירט אז די שטיף מאמע נעמט איבער איר מאמע'ס פלאץ, איז על כל פנים ביי די גאנצע רשימה, זאגט די משנה הרי אלו נאמנות ולא לפוסלה מכתובתה, אלא שלא תשתה, איז זיי גלייבט מען אז די פרוי האט געזינדיגט, אבער נאר כלפי דעם אז זי טרינקט נישט מי סוטה, נישט כלפי דעם אז זי דערלייגט די כתובה, כתובה עט זי אוודאי קריגן. זאגט יעצט די משנה ווייטער, אונז האמיר דאך יעצט געזען אז לגבי עדי טומאה, עדות צו זאגן אז די פרוי האט געזינדיגט, איז גענוג אן עד אחד, און נישט נאר א עד אחד נאר אפילו א פסול עד אויך. זאגט די משנה, שהיה בדין פשט אן דעם לימוד, וואלט איך אוודאי געזאגט אז ס'איז נישט אזוי, וואלט איך אוודאי געזאגט מ'דארף יא צוויי עדים, פארוואס? ווייל כ'וואלט געמאכט א קל וחומר, אז וואס? אז ומה אם עדות ראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משניים, פשט, מה דאך די עדי סתירה, און די משנה גייט דא כשיטת רב שיע, וואס רב שיע האלט אז עדי סתירה דארף מען האבן צוויי, איז מה דאך עדי סתירה, וואס וואס טוען אויף די עדי סתירה, נאכדעם וואס ס'איז דא עדי סתירה, איז טאר די מאן נישט וואוינען מיט די פרוי, ווילאנג די פרוי עט נישט טרינקען מי סוטה, פשט, די עדי סתירה אסר'ן די פרוי אויפ'ן מאן, אבער נאר ביז זי טרינקט מי סוטה, פשט, די איסור איז נישט קיין איסור עולם. פון דעסוועגן זעהן מיר אז וויפיל עדים דארף מען האבן ווען ס'קומט צו עדי סתירה? צוויי, לויט רב שיע איז עדות אחרונה, עדי טומאה וואס גייען עדות זאגן אז זיי האבן קלאר געזעהן ווי די פרוי האט געזינדיגט, שאוסרתה איסור עולם וואס טאמער ס'דא אזא סארט עדות, איז ווערט די מאן אסור אויפן פרוי לעולם ועד ווייל די פרוי קען אפילו נישט טרינקען מי סוטה איז אינו דין שלא תתקיים בפחות משניים וואלט איך געזאגט אז אוודאי דארף מען האבן צוויי עדים איז פאר דעם תלמוד לומר שטייט אין פסוק ועד אין בה כל שיש בה פשט ועד ווי מען עט זעהן די גמרא און ווי מען האט שוין געזעהן אז עד מיינט צוויי עדים פשט די פסוק זאגט אונז ועד אין בה אז אפילו ס'איז נישט דא צוויי עדים ס'איז נאר דא איין עד גלייב איך די עד אז די פרוי האט געזינדיגט, און די פרוי ווערט אסור אויפן מאן לעולם ועד. זאגט יעצט די משנה אבער, נאכדעם וואס כ'האב א לימוד, אז ווען ס'קומט צו עדי טומאה, איז גענוג איין עד, איז אויב אזוי זאל איך מאכן א קל וחומר פארקערט אויך. קל וחומר לעדות הראשונה מעתה, איז לויט רב שיע פארוואס מאכט מען נישט א קל וחומר פארקערט אז וואס? אז ומה אם עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם, הרי היא מתקיימת בעד אחד, עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם, אינו דין שתתקיים בעד אחד, פשט מה דאך אויף עדי טומאה, וואס עדי טומאה אסר'ט א מאן אויפן פרוי לעולם ועד, איז פון דעסט וועגן איז אונז די תורה מחדש ס'איז גענוג אן עד אחד, זאל איך זאגן אז כל שכן עדי סתירה, וואס עדי סתירה אסר'ן נישט די מאן לעולם ועד, זיי אסר'ן נאר די מאן ביז צו די השקאת מי סוטה, איז אוודאי און אוודאי זאל זיין גענוג אן עד אחד, איז פארוואס זאגט רב שיע מען דארף האבן צוויי עדים ווען עס קומט צום סתירה? תלמוד לומר, איז פאר דעם זאגט די משנה שטייט אין פסוק, כי מצא בה ערות דבר, וואס דאס שטייט לענין עריות, ולהלן הוא אומר, און ס'שטייט ביי דיני ממונות, על פי שני עדים יקום דבר, ביי ביידע שטייט דבר, האבן מיר דא א גזירה שווה דבר דבר, אז וואס? אז מה להלן על פי שניים, אף כאן על פי שניים. פשט אזוי ווי דיני ממונות דארף מען האבן צוויי, אזוי ווי שטייט על פי שני עדים יקום דבר, איז די זעלבע זאך ביי דיני עריות, דארף איך אויך האבן צוויי, חוץ דארט ווי איך האב א לימוד אז נישט, און ממילא, ביי עדי קינוי, ביי עדי סתירה, דארף מען האבן צוויי, ביי עדי טומאה, דארט איז אונז די תורה מחדש, אז איינס אליין איז גענוג. זאגט די משנה יעצט ווייטער, איז אזוי, די כלל איז אין די תורה, נארמאל ווייסט מען דאך מען דארף האבן צוויי עדים, איז וואס געשעהט אז קומען צוויי עדים אין בית דין, זיי זאגן עדות אויף א געוויסע זאך, און שפעטער קומען צוויי אנדערע עדים און זענען מכחיש די ערשטע, זיי זאגן פונקט פארקערט, איז די דין איז אז די ביידע עדים זענען מוכחש, פשט בית דין ווייסט נישט וועם צו גלייבן, איז מען זיך נישט מתייחס צו ביידע נישט. יעצט די דין איז געזאגט געווארן אפילו ווען ס'איז מער ווי צוויי פשט לאמיר זאגן צוויי עדים זאגן אז אזוי איז געשעהן און שפעטער קומען הונדערט עדים און זיי זאגן אז נישט איז ווייטער די דין איז תרי כמאה מאה כתרי ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז דא צוויי צו ס'איז א הונדערט פשט מ'זאגט אז די גאנצע מעשה דא אלע עדים דא זענען מוכחש מ'גלייבט נישט קיינעם אבער ווייטער דאס איז נאר אין אזעלכע סארט פלעצער ווי מען דארף האבן צוויי עדים, אבער דא ווי מען האט געשמועסט ביי עדי טומאה, ווי די תורה האט אונז מחדש געווען אז איין עד איז אויך גענוג, איז די שאלה איז ווען ווערט די עד גערופן מוכחש ווען נישט איז לאמיר זעהן, זאגט די משנה, די משנה גייט יעצט זאגן דריי ציורים, עד אומר נטמאה, ועד אומר לא נטמאת, אשה אומרת נטמאת, ואשה אומרת לא נטמאת, דאס איז די ערשטע ציור, פשט, לאמיר זאגן ס'קומט אן עד, און די עד אחד זאגט איך האב געזען די פרוי האט געזינדיגט, שוין, מ'גלייבט אים, אבער נאכדעם קומט אן אנדערע עד, און זאגט, ס'איז נישט געשען, ווי קען די צווייטע וויסן אז ס'איז נישט געשען, ווייל די צווייטע זאגט איך בין געווען דארט צוזאמען מיט די ערשטע עד, און ער האט נישט געזען אזא זאך, ווייל איך האב אויך געזען אלעס, און איך זאג דיר די ערשטע זאגט ליגנט, און די זעלבע זאך לאמיר זאגן א פרוי זאגט, איך האב געזען, אז יענע און יענע פרוי האט געזינדיגט, א אנדערע פרוי זאגט ס'איז נישט געווען, פשט, איין מאן איז מכחיש א אנדערע מאן אדער איין פרוי איז מכחיש א אנדערע פרוי, דעמאלטס איז די דין זאגט די משנה, היתה שותה, פשט די פרוי האט געטרינקען מי סוטה, מען קוקט נישט אן די עדים פשט די עדים זענען מוכחש, מען מאכט זיך נישט צוטון פון זיי, און די פרוי טרינקט מי סוטה, דאס איז די ערשטע ציור, זאגט יעצט די משנה א צווייטע ציור, וואס איז טאמער אחד אומר נטמאת, קומט א עד אחד און ער זאגט איך האב געזען די פרוי האט געזינדיגט, שוין, אונז האמיר א עד אחד, זאגט מען פארן פרוי, דו טרינקסט נישט מי סוטה, אבער שפעטער, איז שניים אומרים לא נטמאת, עס קומען צוויי עדים זענען מכחיש די ערשטע, זיי זאגן אונז האבן קלאר געזען אז זי האט נישט געזינדיגט פשט זיי זענען אויך דארט געווען, און עס איז גארנישט געשען, דעמאלטס איז די דין, היתה שותה, איז ווייטער, די צוויי זענען מכחיש די ערשטע, איז פארדעם טרינקט די פרוי יא מי סוטה, און די גמרא וועט זיך שטעלן, וואס איז די חידוש? מען האט דאך שוין געזען דאס ביים ערשטן ציור, פשט, מה דאך ווען איין עד זאגט נטמאת, און סקומט איינער און ער איז מכחיש די ערשטע, זאגט מען אז די ערשטע איז מוכחש, איז כל שכן ווען איינער זאגט נטמאת און צוויי זענען מכחיש די ערשטע, אוודאי און אוודאי איז די ערשטע מוכחש. איז וואס איז די חידוש? עמיר זעהן די גמרא, על כל פנים, זאגט יעצט די משנה א דריטע ציור, וואס איז טאמער שניים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת, צוויי זאגן אונז האבן געזען די פרוי האט געזינדיגט און איינער זאגט אז נישט, דעמאלטס לא היתה שותה, גלייב איך די ערשטע צוויי, פשט איינער קען נישט מכחיש זיין צוויי, איז פארדעם טרינקט נישט די פרוי מי סוטה ווייל איך גלייב די ערשטע צוויי וואס האבן געזאגט אז נטמאת. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה אז ווען סקומט צו עדי טומאה איז גענוג אן עד אחד, ווייל שטייט אין פסוק ועד אין בה, אז ס'איז גענוג אן עד אחד, נאר וואס, די משנה האט געפרעגט, אז אויב אזוי, טאמער ביי עדי טומאה איז גענוג א עד אחד, זאל איך מאכן א קל וחומר, אז כל שכן עדי סתירה, זאל אויך זיין גענוג אן עד אחד, האט די משנה געזאגט ניין, ס'איז דא א גזירה שווה, דבר דבר, כי מצא בה ערות דבר, על פי שניים עדים יקום דבר, אז ביי עריות נארמאל דארף מען צוויי, חוץ דארט ווי ס'איז דא א שפעציעלע לימוד, פשט ביי עדי טומאה איז דא א שפעציעלע לימוד, איז אויף דעם פרעגט די גמרא, דאס איז דען די מקור? דאס איז די מקור אז ביי עדי סתירה דארף מען צוויי ווייל ס'דא א גזירה שווה דבר דבר? האי תלמוד לומר כי מצא בה ערות דבר, תלמוד לומר בה בה ולא בקינוי, בה ולא בסתירה מיבעי ליה. פשט אונז האמיר שוין געזען אז ס'דא א צווייטע לימוד אויף דעם, אז וואס? אז פון ווי לערנט מען ארויס אז עדי טומאה איז גענוג אן עד אחד? פון דעם וואס שטייט אין פסוק ועד אין בה, איז פון בה איז מען ממעט בה ולא בקינוי בה ולא בסתירה, פשט דווקא ביי עדי טומאה, דארט זאגט די תורה גענוג עד אחד, אבער עדי קינוי, עדי סתירה, דארף מען צוויי עדים. קומט אויס די מקור איז פון בה, נישט פון די גזירה שוה דבר דבר. ענטפערט די גמרא, הכי נמי קאמר, פשט אין הכי נמי ס'פעלט דא א שטיקל אין די משנה, מ'דארף לערנען די משנה פשט אזוי, תלמוד לומר בעצם דארף מען דא אריינלייגן אין די משנה די לימוד, בה, בה ולא בקינוי, בה ולא בסתירה. נאר וואס דען, וטומאה בעלמא, בלא קינוי ובלא סתירה, דלא מהימן עד אחד מנלן, פשט פון ווי ווייסט מען אז סתם אזוי ווען סקומט אן עד אחד אן קיין קינוי אן קיין סתירה סוואקט אריין א עד אחד ער שפאצירט אריין אין בית דין ער זאגט עדות איך האב געזען אז א פרוי האט געזינדיגט ווי ווייסט מען אז מגלייבט אים נישט איז פאר דעם ברענגט די משנה די גזירה שווה נאמר כאן דבר ונאמר להלן דבר מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדים פשט ווי רשי איז מסביר אז בעצם ווען די משנה האט אונז געזאגט אז ווען עס קומט צו עדי טומאה איז גענוג א עד אחד, ווערט נתעורר צוויי נקודות. איין נקודה איז אפשר ביי עדי סתירה אויכעט. נאך א נקודה איז אז אפשר איבעראל, אפילו ווען עס איז נישט דא קיין קינוי און נישט דא קיין סתירה נאר סתם אזוי עדי טומאה איז גענוג א עד אחד. איז צו כדי צו פארענטפערן די צוויי נקודות זאגט די משנה אויף ביידע אז ס'איז נישט אזוי. לגבי די שאלה אויף עדי סתירה אז אפשר דארט איז אויך גענוג א עד אחד, אויף דעם איז דא א לימוד בה אז ס'איז נישט אזוי, און לגבי די שאלה אז אפשר איבעראל זאגט מען אז עדי טומאה איז גענוג א עד אחד אפילו אן א קינוי וסתירה אויך, אויף דעם ברענגט די משנה די גזירה שווה אז ס'איז נישט אזוי. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, עד אומר נטמאת, אז טאמער א עד אחד זאגט אז נטמאת, און נאך א עד אחד זאגט אז לא נטמאת, איז דעמאלטס זענען זיי מכחיש איינער די צווייטע, און די פרוי טרינקט די מי סוטה. זאגט די גמרא טעמא דקא מכחיש ליה, הא לא קא מכחיש ליה עד אחד מהימן, מנא הני מילי, פשט וואס איז טאקע די מקור אז א עד אחד איז באגלייבט ווען ס'קומט צו טומאה, ברענגט די גמרא די לימוד דתנו רבנן, די לימוד וואס אונז האמיר שוין אויסגערעדט, שטייט אין פסוק ועד אין בה, בשניים הכתוב מדבר, פשט עד מיינט צוויי, איז אז שטייט אין פסוק ועד אין בה, איז פשט צוויי עדים איז נישט דא דא נאר וואס דען, ס'איז נאר דא איין עד, און אויף דעם זאגט די פסוק אז די איין עד איז באגלייבט צו אסר'ן די פרוי אויפ'ן מאן אז די פרוי טרינקט נישט קיין מי סוטה. איי פרעגט די גמרא אתה אומר בשניים או אינו אלא באחד, ווער זאגט אז עד מיינט צוויי, אפשר מיינט עד איינס? תלמוד לומר, איז אויף דעם ברענגט די ברייתא שטייט אין פסוק לא יקום עד אחד באיש, איז ממשמע שנאמר לא יקום עד איני יודע שהוא אחד פשט וואס איז די לשון אין פסוק עד אחד, וואלט געדארפט שטיין עד, עד איז א לשון יחיד ווייס איך אז ס'איינס, מה תלמוד לומר אחד? נאר וואס דען זה בנה אב, כל מקום שנאמר עד הרי כאן שניים, עד שיפרוט לך הכתוב אחד, פשט פון דא לערנט מען ארויס אז וואו ס'שטייט עד מיינט עס נארמאל צוויי, חוץ דארט וואו שטייט עד אחד, דארט מיינט עס איינס, און אויף דעם זאגט אונזער פסוק, ואמר רחמנא, תרי לית בה אלא חד, והיא לא נתפשה אסורה, פשט, דער פסוק זאגט ועד אין בה, אז טאמער ס'איז נישט דא דא צוויי עדים, ס'איז נאר דא דא איין עד, איז והיא לא נתפשה, און ווי מ'האט שוין געזען פשט והיא לא נתפשה פשט זי איז נישט קיין אונס נאר וואס דען זי האט א דין ווי א מזיד, פשט ווען ס'קומט א עד אחד נעמט מען אן אז זי איז א וודאי סוטה, זי טרינקט נישט קיין מי סוטה נאר די מאן גט'ט איר אן קיין כתובה, דאס איז די מקור אז א עד אחד איז גענוג ווען ס'קומט צו עדי טומאה, פרעגט יעצט אבער די גמרא, וכיוון דמדאורייתא עד אחד מהמין, אידך, היכי מצי מכחיש ליה, פשט היות וואס די תורה האט געגעבן דא א שפעציעלע כח פאר אן עד אחד, אז איך גלייב אן עד אחד צו זאגן אז די פרוי האט געזינדיגט, איז ווי קען קומען אן אנדערע עד אחד מכחיש זיין די עד אחד? והאמר עולא, עולא האט דאך געזאגט אויף א פלאץ, אז כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הרי כאן שניים, אז ווי די תורה זאגט אז מען גלייבט א עד אחד, איז פשט אז די תורה געט א כח פאר די עד אחד, אז כאילו ס'איז צוויי, פשט נארמאל דארף מען האבן צוויי עדים, דארט ווי די תורה מחדש'ט מען דארף נישט צוויי נאר איינס איז גענוג, האט די איינס א כח פון צוויי, איז ואין דבריו של אחד במקום שניים, פשט, לאמיר זיך מצייר זיין דא די ציור, ס'גייט אריין א עד אין בית דין און ער זאגט עדות אז די פרוי האט געזינדיגט, איז זאגט אונז עולא אז די תורה געט א כח פאר די עד כאילו ער איז צוויי, יעצט שפאצירט א צווייטע מענטש אריין אין בית דין און זאגט איך ווייס קלאר זי האט נישט געזינדיגט, איז ווי קען ער מכחיש זיין די ערשטע, ער האט נישט די כח פון די תורה, די תורה האט איהם נישט געגעבן א כח פון צוויי, נאר דער ערשטע האט א כח פון צוויי, איז וואס עפעס שטייט ביי אונז אין משנה אז דער ערשטע איז מוכחש, אלא אמר עולא, און ממילא זאגט טאקע עולא אז מען דארף טוישן די גירסא אין די משנה, תני, מען דארף זאגן אין די משנה לא היתה שותה, וכן אמר רבי יצחק לא היתה שותה, רבי יצחק האט אויך געטוישט די גירסא אין די משנה, פשט לויט עולא'ס גירסא אין די משנה, זאגט אונז די משנה אז ווען איין עד זאגט נטמאת, און דער אנדערער זאגט לא נטמאת, קוק איך נישט אן די צווייטע, איך קוק נאר אן די ערשטע, און די פרוי טרינקט טאקע נישט קיין מי סוטה, זי גייט ארויס מיט א גט אן טרינקען מי סוטה. ורב חייא אמר, רב חייא קריגט זיך, און רב חייא זאגט היתה שותה, ניין מען דארף גורס זיין, אזוי ווי אונז האבן געזען אין די משנה, אז זענען יא מכחיש איינע די צווייטע, פשט די פרוי טרינקט יא מי סוטה. איי פרעגט די גמרא לרב חייא קשיא דעולא, לכאורה עולא'ס נקודה דאך זייער א גוטע נקודה, די ערשטע האט א כח פון צוויי, די צווייטע האט נישט קיין כח פון צוויי, איז ווי קען די צווייטע מכחיש זיין די ערשטע? זאגט עולא לא קשיא, כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. פשט, רב חייא איז מסביר אז ווייסט ווען מען זאגט די דין פון עולא אז די ערשטע האט א כח פון צוויי און די צווייטע נישט? דארט ווי די ערשטע שפאצירט אריין אין בית דין, ער זאגט פאר בית דין זיין עדות, ער זאגט איך האב געזען די פרוי האט געזינדיגט, און שפעטער שפאצירט ער ארויס פון בית דין, און נאכדעם קומט נאך א עד און ער איז מכחיש די ערשטע, דא זאגט מען אז ר' איד קענסט נישט מכחיש זיין די ערשטע, די ערשטע האט א שפעציעלע כח פון די תורה, ער האט א כח פון צוויי, דו האסט נאר א כח פון איינס, דו קענסט נישט מכחיש זיין די ערשטע. אבער זאגט רב חייא, וואס איז טאמער ס'איז בבת אחת? און ווי רשי איז מסביר ס'איז תוך כדי דיבור, פשט דער ערשטע זאגט, איך האב קלאר געזען זי האט געזינדיגט, און דער צווייטע זאגט תוך כדי דיבור אז נישט, איז דא איז פשט אז דער צווייטע האט געזאגט זיין עדות פאר בית דין האט נאך אנגעיאגט צו גלייבן די ערשטע, איז פשט מען נעמט זיי ביידע אן צוזאמען און איינער דאך מכחיש די אנדערע און ממילא ווארפט מען זיי ביידע ארויס מען גלייבט ביידע נישט און די פרוי טרינקט מי סוטה און מיט דעם איז רב חייא מסביר אונזער משנה אז אונזער משנה רעדט טאקע ביי אזא ציור אז ביידע זענען געקומען צו בית דין צוזאמען און זיי מעיד געווען תוך כדי דיבור און דערפאר זאגט טאקע די משנה אז ביי אזא ציור היתה שותה, האט די פרוי געטרינקען מי סוטה, מען האט ארויס געווארפן די ביידע עדים. פרעגט אבער די גמרא אויף רב חייא, תנן, פון די נעקסטע ציור אין די משנה פשט, מען האט דאך געזען סוף פון די משנה איז געווען דריי ציורים, די ערשטע ציור איז געווען ווען א עד אחד זאגט אז נטמאת און די צווייטע עד אחד זאגט לא נטמאת, און שפעטער האט מען געזען די צווייטע ציור איז ווען עד אחד זאגט נטמאת און צוויי עדים זאגן לא נטמאת, איז פרעגט די גמרא פון די צווייטע ציור, תנן מיר האבן געלערנט אין אונזער משנה, עד אומר נטמאת ושנים אומרים לא נטמאת, היתה שותה, הא חד וחד, לא היתה שותה, פשט, פון די צווייטע ציור, קען מען לכאורה מדייק זיין, וואס די ערשטע ציור איז געווען, פארוואס? ווייל וואס האט מען געזען די צווייטע ציור? אין די צווייטע ציור איז געשטאנען די משנה, אז טאמער עד אחד, קומט אין בית דין זאגן נטמאת, און נאכדעם קומען אריין צוויי עדים, זאגן לא נטמאת, דעמאלטס זאגט די משנה אז די צוויי זענען מכחיש דער ערשטע, און פאר דעם האט די פרוי געטרינקען מי סוטה, און וואס קען מען מדייק זיין פון דא, אז דייקא ווייל ס'איז געקומען צוויי עדים, פאר דעם זענען זיי מכחיש דער ערשטע, אבער טאמער ס'וואלט נאר געקומען אן עד אחד, קען דער צווייטער נישט מכחיש זיין די ערשטע, אפילו ווען ס'איז בבת אחת, איז א קשיא אויף רב חייא, תיובתא דרב חייא, האבן מיר דא לכאורה א קלארע דיוק פון די משנה, נישט ווי רב חייא, זאגט די גמרא ניין, אמר לך רב חייא, רב חייא קען דיר ענטפערן ולטעמיך, טאמער דו גייסט אזוי מדייק זיין פון די משנה, איז פון די דריטע ציור, קענסטו יא מדייק זיין פון מיר, פארוואס ווייל אימא סיפא וואס איז געשטאנען די דריטע ציור פון די משנה, אין די דריטע ציור איז געשטאנען, שנים אומרים נטמאת, ואחד אומר לא נטמאת, אז טאמער צוויי זאגן נטמאת, און איינס זאגט לא נטמאת, לא היתה שותה איך גלייב די צוויי, איך גלייב נישט דער איינס, קען מען מדייק זיין הא חד וחד, וואס וואלט געווען טאמער ס'וואלט געווען איינס מיט איינס נישט צוויי מיט איינס, דעמאלטס וואלט איך יא געגלייבט די צווייטע, היתה שותה, איז ווייטער פון די דריטע ציור איז א ראיה צו מיר, איז פרעג נישט קיין קשיא פון די צווייטע ציור, ווייל אויב אזוי וועל איך א ראיה ברענגען פון די דריטע ציור, אלא נאר, און ממילא זאגט רב חייא מוז מען אוודאי דא טרעפן אן אנדערע פשט דא אין די משנה, נאר וואס דען? זאגט רב חייא כולה בפסולי עדות. פשט, די צווייטע צוויי ציורים, די צווייטע ציור מיט די דריטע ציור, רעדן זיך נישט די זעלבע סארט ציור ווי די ערשטע ציור. די ערשטע ציור רעדט אוודאי ווען עס קומט א כשר'ע עד אחד און ער זאגט ער נטמאת, און שפעטער קומט נאך א כשר'ע עד אחד און זאגט לא נטמאת, ביי דעם זאגט רב חייא אז היות וואס איז בבת אחת איז איינס מכחיש דער אנדערער און מ'איז זיך נישט מתייחס צו קיינעם, די פרוי טרינקט מי סוטה. דאס איז דער ערשטער ציור. די צווייטע ציור און די דריטע ציור רעדן זיך פון אן אנדערע מעשה אינגאנצן. זיי רעדן זיך בפסולי עדות, פשט אזוי, ור' נחמיה היא די משנה גייט כשיטת ר' נחמיה. וועלכע ר' נחמיה? דתניא, ברענגט די גמרא די ר' נחמיה, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, ר' נחמיה אומר, ר' נחמיה האט געזאגט, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. פשט אזוי, אזוי ווי מ'האט געשמועסט אנפאנג אז דארט ווי מ'דארף האבן צוויי עדים, ביי רוב פלעצער אין די תורה וואס מ'דארף האבן צוויי עדים, און צוויי עדים זאגן איין וועג און אנדערע צוויי עדים זאגן אן אנדערע וועג, אדער צוויי עדים זאגן איין וועג און הונדערט עדים זאגן פארקערט, גייט מיך נישט אן. די גאנצע מעשה איז מוכחש, נישט פשט מ'הייבט אן דא ציילן ווער האט מער עדים, נאר די גאנצע זאך איז מוכחש, אבער ר' נחמיה זאגט, דארט ווי די תורה האט געגלייבט אן עד אחד, איז הלך אחר רוב דעות דארט הייבט מען אן ציילן, אזא מימרא איז דא פון ר' נחמיה, וואס איז פשט פון די מימרא פון ר' נחמיה, גייען מיר דא זעהן די גמרא צוויי מהלכים, און מיט די ביידע מהלכים איז פארענטפערט אונזער משנה, איז די ערשטע מהלך איז אזוי, ועשו שתי נשים באיש אחד כשני אנשים באיש אחד, פשט, דארט ווי די תורה האט אונז געזאגט אז אן עד אחד איז גענוג, ווי למשל דא ביי עדי טומאה אז א עד אחד איז גענוג, זאגט ר' נחמיה לויט די מהלך, צוויי נקודות, קודם כל, ס'גייט מיך נישט אן צו די עד אחד איז א מאן אדער א פרוי, ביידע זענען די זעלבע, עדים כשרים און עדים פסולים זענען ביידע די זעלבע, חוץ פון דעם, ציילט מען וויפיל עדים איז דא אויף יעדע זייט, למשל טאמער עס קומט אריין א מאן א כשר'ע עד, ער קומט אריין אין בית דין ער זאגט איך האב געזען די פרוי האט געזינדיגט, נאכדעם קומען אריין צוויי פרויען און די צוויי פרויען זענען מכחיש די מאן זיי זאגן אז נישט, דעמאלטס לויט ווי ר' נחמיה זאגט אונז דא, גלייבט בית דין די צוויי פרויען מער ווי די מאן פארוואס? ווייל דאס איז צוויי און דאס איז איינס, צוויי איז מער פון איינס, און ממילא מיט דעם איז פארענטפערט די צווייטע ציור און די דריטע ציור פון אונזער משנה פארוואס, ווייל די צווייטע ציור און די דריטע ציור רעדט זיך טאקע ביי אזא ציור אז וואס, אז דער עד אחד איז א מאן, די צוויי עדים זענען פרויען, און די משנה זאגט אונז אז צוויי איז מער פון איינס, אפילו די צוויי זענען פרויען און דער איינער איז א מאן, צוויי איז מער פון איינס. איי פארוואס דארף עס די משנה זאגן צוויי מאל סיי ביי די צווייטע ציור און סיי ביי די דריטע ציור? דאס וועט מען באלד זעהן. אבער על כל פנים לויט די מהלך איז זייער געשמאק אונזער משנה, פשט פון די צווייטע ציור און פון די דריטע ציור קענסטו גארנישט נישט מדייק זיין כלפי די ערשטע ציור, די ערשטע ציור האט זיך גערעדט ביי א כשר'ע עד אז ס'קומט א כשר'ע עד מיט נאך א כשר'ע עד, דארט זאגט אוודאי רב חייא אז היות זענען געקומען בבת אחת איז איינער מכחיש די אנדערע. די צווייטע ציור און די דריטע ציור איז א גאנץ אנדערע מעשה אינגאנצן, דארט רעדט זיך אז דער עד אחד איז א מאן די צוויי עדים זענען פרויען, און די חידוש פון די משנה איז אז מען גלייבט צוויי מער פון איינס. ואיכא דאמרי, ס'איז דא אבער זאגט די גמרא, אן אנדערע מהלך אין ר' נחמיה, ס'איז דא וואס זאגן אז נישט דאס האט ר' נחמיה געמיינט, ס'איז דא וואס זאגן אז אוודאי איז ר' נחמיה מודה אז א מאן איז שטערקער ווי א פרוי בכל אופן, פשט א פרוי כלפי א מאן, נישט קיין חילוק צו ס'דא הונדערט פרויען קעגן איין מאן, האט אלעמאל א דין ווי אן עד אחד, ווייל א כשר'ע עד איז אלעמאל שטערקער ווי א פסול'ע עד, און ממילא זאגט די גמרא, כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא, אפילו מאה נשים נמי כעד אחד דמיין, פשט, וואס וועט זיין די דין טאמער ס'קומט אריין א מאן אין בית דין, און ער זאגט עדות איך האב געזען די פרוי האט געזינדיגט. שפעטער גייט ער ארויס און עס קומען אן הונדערט פרויען אין בית דין און זיי זאגן זיי האבן געזען אז ס'איז נישט אזוי. איז דארט ווען ס'רעדט זיך א מאן קעגן א פרוי איז אוודאי הייבט מען נישט אן ציילן יעצט וויפיל פרויען איז דא דא, נאר אלע פרויען האבן סך הכל א דין ווי א עד אחד, פשט כאילו איז דא דא א עד אחד וואס זאגט אזוי און א עד אחד וואס זאגט אזוי, און היות עס איז נישט געווען בבת אחת האט דער ערשטע א נאמנות און די פרויען האבן נישט קיין נאמנות, מען גלייבט דער ערשטער ווייל ער האט דאך די תורה, וואס די תורה געבט אים א כח פון צוויי, די פרויען האבן נישט די כח, און ממילא ביי אזא ציור אוודאי גלייבט מען די מאן, מען גלייבט נישט די פרויען, מען הייבט נישט אן ציילן וויפיל פרויען איז דא דא, נאר וואס דען, והכא במאי עסקינן, כגון דאתאי אשה מעיקרא, פשט, די ציור פון אונזער משנה, די צווייטע ציור און די דריטע ציור, רעדן זיך נישט טאקע ביי אזא סארט ציור אז קומט איין מאן, און קעגן דעם מאן שטייען צוויי פרויען? ניין, ווייל ביי אזא ציור איז דער מאן אוודאי שטערקער פון די פרוי, נאר וואס דען? לויט די מהלך ר' נחמיה רעדט זיך אונזער משנה, ביי די צווייטע ציור און ביי די דריטע ציור, נישט אז שטייט א מאן קעגן צוויי פרויען, נאר עס שטייט א פרוי קעגן צוויי פרויען. און ביי אזעלכע ציורים וואו עס שטייט א פרוי קעגן צוויי פרויען, ביי אזעלכע ציורים האט אונז די משנה געזאגט, דא הייבט מען אן ציילן, און דא זעט מען וועלכע זייט האט מער, און יענע זייט וועט מען גלייבן און די גמרא איז קודם כל לויט די מהלך מסביר די ווערטער פון ר' נחמיה ותרצה לר' נחמיה הכי ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים באשה אחת כשני אנשים באיש אחד פשט לויט די מהלך ר' נחמיה גלייבט מען צוויי פרויען קעגן איין פרוי אבער נישט צוויי פרויען קעגן א מאן אבל שתי נשים באיש אחד פשט ווען ס'איז דא צוויי פרויען קעגן א מאן כי פלגא ופלגא דמי דעמאלטס האט יעדער איינער א דין פון אן עד אחד, און ממילא ווי רשי שמועסט אויס און ווי די אחרונים זענען מסביר רשי אז דארט ווי ס'וועט זיין צוויי פרויען קעגן א מאן האבן ביידע א דין פון עד אחד און ממילא ווענדט זיך וואס די סדר איז געווען פשט טאמער איין מאן איז אריין אין בית דין ער האט געזאגט איך האב געזען די פרוי האט געזינדיגט יעצט גייט ער ארויס פון בית דין און פינף מינוט שפעטער שפאצירן אריין צוויי פרויען זענען אים מכחיש איז דא, זאגט מען, די צוויי פרויען האבן א דין פון עד אחד, פשט ס'איז א עד אחד קעגן א עד אחד, היות וואס ס'איז נישט געווען בבת אחת, גלייבט מען דער ערשטער נישט די צווייטע, און די פרוי טרינקט נישט מי סוטה. יעצט וואס וועט זיין טאמער זיי אלע גייען אריין אין בית דין צוזאמען, ס'איז בבת אחת, איין מאן מיט צוויי פרויען, די מאן זאגט כ'האב געזען זי האט געזינדיגט, די צוויי פרויען זאגן אז נישט, איז היות וואס ס'איז בבת אחת, צוויי עדים צוזאמען בבת אחת, איז דארט, האט מען געזען רבי חייא האט געזאגט, מען גלייבט קיינער נישט, מען ווארפט זיי אלע ארויס, זענען אלע מוכחש. טאמער אבער פארקערט, טאמער צוויי פרויען קומען אריין אין בית דין, און זיי זאגן, זיי האבן געזען ווי די פרוי האט געזינדיגט, און פינף מינוט שפעטער שפאצירט א מאן אריין, ער זאגט אז נישט, איז ווייטער, האבן די פרויען דא א שטערקערע כח ווי די מאן, ווייל זיי גלייבט די תורה, די מאן האט נישט די כח פון די תורה, און ממילא דא, זענען די פרויען באגלייבט, נישט די מאן. איז על כל פנים דאס איז די שיטה פון ר' נחמיה, אבער מיט דעם איז אויך פארענטפערט אונזער משנה, ווייל די צווייטע ציור און די דריטע ציור פון אונזער משנה רעדן זיך אלעס ביי פרויען, אז איין פרוי שטייט קעגן צוויי פרויען, איז ביי די צווייטע ציור זאגט אונז די משנה אז ווען איין פרוי זאגט אז נטמאת און צוויי פרויען זאגן אז נישט, דעמאלטס איז צוויי שטערקער פון איינס, מען גלייבט די צוויי פרויען און די פרוי טרינקט מי סוטה, און ווי רשי לייגט צו אפילו ווען ס'איז בזה אחר זה, פשט, טאמער ס'איז בבת אחת, איז פארשטייט זיך די פרוי טרינקט מי סוטה, ווייל מען ווארפט יעדעם ארויס פון בית דין, נאר אפילו ווען ס'איז בזה אחר זה, איז אויך צוויי שטערקער פון איינס, און די פרוי טרינקט מי סוטה. טאמער אבער פארקערט, צוויי זאגן נטמאת און איינס זאגט אז נישט, איז דא זאגט מען אויך אז צוויי איז שטערקער פון איינס, מען גלייבט די ערשטע צוויי, און ממילא טרינקט די פרוי נישט קיין מי סוטה. איי פרעגט די גמרא, ותרתי בפסולי עדות למה לי, און די קשיא איז אויך לויט די ערשטע מהלך ר' נחמיה, פארוואס דארף מען סיי די צווייטע ציור און סיי די דריטע ציור פון די משנה, ס'וואלט גענוג געווען די צווייטע ציור, די משנה איז אונז מחדש אז ווען עס קומט צו פרויען איז צוויי שטערקער פון איינס, אדער לויט די ערשטע מהלך ר' נחמיה אז אלעמאל איז צוויי שטערקער פון איינס. וואס דארף מען נאך האבן די דריטע ציור? ענטפערט די גמרא ווייל מהו דתימא, כי אזלינן בתר רוב דעות לחומרא, אבל לקולא לא אזלינן, קמשמע לן. פשט איך וואלט ווען געזאגט ווען ס'וואלט נאר געשטאנען די צווייטע ציור, אז ווייסט ווען מ'זאגט אז צוויי איז שטערקער פון איינס, לחומרא, ווען ס'קומט צו א חומרא אז די פרוי זאל טרינקען מי סוטה, דארט איז צוויי שטערקער פון איינס, אבער לקולא, אז די פרוי זאל נישט טרינקען מי סוטה, דארט זאגט מען דאס נישט. דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי. הדרן עלך מי שקינא, הדרן עלך מי שקינא, הדרן עלך מי שקינא.